אה, מען וועט זוכה זיין יעצט לערנען א דף גמרא און מאכן דעם סיום. ווייל מיר קומען הערן חיזוק דאנערשטאג נאכט, זאל מען אביסל הערן אביסעלע חיזוק אויף צוצוגיין צו שבת, אבער די די דף גמרא דאס איז א איין שטיק חיזוק, בפרט פון די צווייטע משנה. קודם אנהייבן מיט צוויי וויכטיגע זאכן מען רעדט דא היינט. מסכת קידושין דף פ ב זאגט די הייליגע משנה. איך גיי נישט פיל אין די טיף, האט נישט מורא, ס'איז א גרינגע גמרא, א שיינע גמרא, לא ילמד אדם רווק, א בחור טאר נישט זיין א מלמד, לא ילמד אדם רווק סופרים, א בחור טאר נישט לערנען מיט מיט יונגלעך, ולא תלמד אישה סופרים, און א פרוי זאל אויך נישט זיין א מלמד. מען וועט זען אין די גמרא פארוואס ר' אלעזר לייגט צו, די גמרא וועט אויך פרעגן וואס לייגסטו צו, ס'איז די זעלבע זאך, אף מי שאין לו אישה, אויך איינער וואס האט נישט קיין ווייב, לא ילמד סופרים, זאל נישט זיין קיין מלמד, די גמרא וועט פרעגן, ס'איז די זעלבע זאך ווי תנא קמא, זאגט די הייליגע משנה רבי יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה, א בחור זאל נישט זיין א פאסטוך פאר א בהמה, לא ירעה רווק את הבהמה זאגט רש י האט ער נישט חתונה געהאט זאל ער נישט צוקומען צו נארישקייטן ולא יישנו שני רווקים בטלית אחת זאלן נישט שלאפן צוויי בחורים אונטער איין דעק נישט צוקומען צו עבירות זאגט רש י נישט צוקומען צו קיין משכב זכור אבער די חכמים זענען מתיר די חכמים זאגן א איד איז נישט חשוד נישט אויף די אלע עקלדיגע זאכן. איז נישט שייך ביי אונז, אזוי פסק'ען מיר. איז קודם פרעגט די גמרא פארוואס טאר א בחור נישט זיין א מלמד? מאי טעמא? אילימא משום ינוקי? דו ביסט אים חושד אז ער וועט טשעפענען די קינדער? דו זאגסט דאך והתניא האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא אמרו לו לרבי יודא לא נחשדו ישראל על משכב זכר. די חכמים האלטן דאך קלאר אז מען דארף נישט חושד זיין א איד אויף די עקלדיגע זאכן. ולא על הבהמה, אלא, וואס איז פשט טאקע אז א בחור זאל נישט זיין קיין מלמד, רווק משום אמהתא דינוקי, די מאמעס ברענגען, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט טרענספארטעישן אז די קינדער קומען אין חדר מיט באסעס, די מאמע ברענגט דעם קינד און טראגט אריין צום מלמד, נו אז די מלמד האט נישט חתונה געהאט איז דאך דא א פראבלעם מיט די מאמע מיטן מלמד. און אישה משום אבהתא דינוקי, אסאך מאל ברענגען טאטעס די קינדער אין חדר. קומט דאך אויס אז אויב מען קומט אריין צום טיטשערין איז דאך א פראבלעם, דאס איז די תנא קמא די שיטה פון תנא קמא, ר' אלעזר אומר אף מי שאין לו אישה, איז איך פארשטיי נישט איבעיא להו מי שאין לו אישה כלל, ווער ס'האט קיינמאל נישט חתונה געהאט או דילמא בשאינה שרויה אצלו אפילו ער האט חתונה געהאט נאר די ווייב איז נישט מיט אים, תא שמע אף מי שיש לו ואינה שרויה אצלו לא ילמד סופרים. און דאס איז די צווייטע שיטה אין די משנה, תנא קמא האלט, א בחור קען נישט זיין קיין מלמד, אבער א חתונה געהאטער אפילו די ווייב איז ערגעץ אנדערש אין א צווייטע מדינה, פארצייטנס פלעגט מען אוועקפארן, די רבי האט נישט געוואלט אז מען זאל זיין מלמדים, די רבי האט נישט געוואלט מען זאל זיין מלמדים, די רבי האט נישט געוואלט מען זאל זיין שוחטים, אזוי פלעגט זיין אמאל, ס'געווען געפערליך, די רבי האט געזאגט אזא מיאוס'ע לשון אויף א מלמד, ס'נישט שייך היינט, דעמאלטס אז א מלמד פלעגט אוועקפארן פון פון מוצאי סוכות ביז ערב פסח, אוועקפארן פון שטוב, שומו שמים, און נאכדעם פסח אהיימקומען צו די ווייב און קינדער מיט געלט, און מוצאי פסח אוועקפארן ביז סוכות. האט דער רבי געזאגט, כ'ווייס נישט צו איך זאל זאגן אפילו איבערזאגן דא ברבים, א מלמד איז ביי מיר אזוי ווי, כ'וועל נישט אויספירן. אז דו ווילסט וויסן וואס איז צו לערנען די שיחות פון רעבען, צו טרעפן דעם שיחה. ממש ווי א. שוין. אבער ס'איז נישט, א מלמד איז אינדערהיים, בפרט יעצט אז ס'איז זיך פארמערט אזא נייע זאכן, אויך שוחטים, פון אזעלכע פראבלעמען געווען אלע יארן, היינט איז למשל קרית יואל איז א מורא'דיגע זאך אז דו האסט א בית השחיטה אינעם שטאט, און דער שוחט האט א האט א ווייב ווי אהיים צו גיין, קען ער זיין אן ערליכע איד, קען ער זיין אפגעהיטן, מ'מוז חתונה האבן און מ'מוז לעבן מיט א ווייב, נאר אזוי קען א מענטש זיין הייליג, אנדערש, די תורה איז אנדערש להבדיל אלף אלפי הבדלות פון די טמא'נע טמא'נע שמייליגע גלחים, ודאי ביי זיי איז עס וואס הייסט א ווייב, מען קען נישט זיין א ערליכע איד, מען קען נישט זיין אפגעהיטן נאר אז מען איז חתונה געהאט, מען דארף זיין חתונה געהאט און די אלע וואס מוטשענען זיך אין שטוב מיט די ווייב און מען הייבט אן טראכטן מחשבות פון. פטור אן עסק און שוין. פטור אן עסק און שוין? ס'איז אזוי גרינג צו טראכטן די פטור אן עסק און שוין? ביסט חמ ח? פטור אן עסק און שוין? יא? און וואס איז נאך די פטור אן עסק און שוין? און וואס איז א טאג נאכדעם? און וואס איז א טאג נאכדעם? אייבישטער זאל אפהיטן. מ'האט חתונה געהאט האט א מענטש א טשענס צו סוקסידן, האט א מענטש א טשענס, א מעגליכקייט צו אנקומען צום ציל. דאס איז די ערשטע זאך, און אויך דארף מען מיט רעדן סוף שיעור, אפשר זאל מען יא יעצט רעדן אביסל פון רעדן צו קינדער, מען מוז רעדן צו קינדער בפרט אז מען איז געקומען דא אין אזא לעכטיגע ווינקל אין לינדען, ווי עס האט זיך געעפענט א בית מדרש און עס איז פלאי פלאים, רוב רובם פונעם מנין זענען מרביצי תורה, חכמי ישראל, מלמדים, עוסק מיט קינדער, אריינלייגן קינדער תורה און אמונה, מען מוז רעדן צו קינדער פון זיין אפגעהיטן, די דור פאלט, די דור ווערט נישט בעסער. די אלע וואס שרייען אכשר דרא, א מורא'דיגע בושה אפילו צו זאגן אזעלכע ווערטער ווי אכשר דרא. די די די די נסיונות ווערן ביטער, מען דארף רעדן צו קינדער אין שטוב, מען דארף רעדן צו קינדער אין שטוב, און אפילו דו האלטסט די קינדער אין שטוב דארפסטו אויכעט רעדן. לא מיבעיא דו שיקסט זיי אוועק אויף א שבת צו א ברודער, לא מיבעיא דו שיקסט זיי אוועק צו א שכן, וואס ווייסטו. מוזט רעדן צו זיי, קיינער קען דיך נישט אנרירן, קיינער קען דיך נישט טאטשן, נישט דא אזא זאך, נישט דא אזא זאך א דזשאוק, א פראק א דזשאוק, א פראק א דזשאוק, כאפסט מיך א באקס א שטויס, דאס איז נישט קיין דזשאוק, ווילסט מאכן א דזשאוק, זאג מיר א מעשה פון א דזשאוק, טאטש מיך נישט אן און ריר מיך נישט אן און און. דארף זיין זייער זייער אפן מיט קינדער, מוז רעדן צו קינדער, לא מיבעיא דו שיקסט אוועק א קינד דארפסטו זיכער רעדן, אין די אין די אין די הויז האט מיר מוהרא"ש אויכעט געזאגט, ס'איז אזוי ביטער היינט, גלייב מיר האט מוהרא"ש געזאגט כ'האב שוין נישט קיין כח צו לעבן.

מען דארף רעדן צו קינדער, יפה שעה אחת קודם, מלמדים האטס נישט מורא, האטס נישט מורא פון די באאמטע וואס לאזן נישט רעדן, ס'ענדערש זיי זאלן פארשטייסט אזוי קענען זיין פראבלעמען נאכדעם וועט שוין זיין, די מוסד וועט מאכן נאך אפאר דאלער פון אפאר קעיסעס, האב נישט מורא צו רעדן, האב נישט מורא צו רעדן, אלס מלמד זאלסטו רעדן, זאלסט רעדן סטאטעלעך, רואיג, נישט דערשרעקן. זאג פאר די קינדער, קיינער קען דיך נישט אנכאפן, עס גייט זיין ס'איז נישט קיין חילוק ווער עס איז, עס איז פונעם גרעסטן ווייסטן בארד ביזן אפגעגאלטסטן, עס איז נישט אז מיר מיינען אז נאר א ווייסע בארד איז א מנוול, האט נישט צוטוהן, איך מיין נאר עס האט נישט צוטוהן, עס האט נישט צוטוהן. רבי יהודה אומר צוריק אין די גמרא, לא ירעה רווק בהמה, תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על משכב זכר ולא על בהמה, און קוק, קוק ווי אונז זעמער געפאלן, די חכמים זאגן אז א איד איז נישט נחשד אויף דעם, שוין. יעצט ווען מיר רעדן די צווייטע נקודה וואס דאס וויל איך אסאך רעדן פון דעם וועגן פרנסה. זאגט די הייליגע משנה כל שעסקיו עם הנשים, סתם אל אזוי האט מען געהאט הלכות יחוד, יא, הלכות יחוד איז עה האט מען געהאט אז א מענטש טאר נישט זיין אין א ליידיגע פלאץ מיט א פרוי. אבער אויב ס'איז לאמיר זאגן א מענטש האט א ווייב, אשתו עמו, אשתו עמו איז ער אפגעהיטן, כל שעסקו עם הנשים, וועל איך לערנען תוס' פשט, כל שעסקו עם הנשים לא יתייחד עם הנשים, ביי דעם העלפט עס נישט אז די ווייב איז מיט דיר, דו טארסט נישט ווייל דו ביסט היימיש, היימיש איז א פראבלעם, ולא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים, דו זוכסט אריינצולייגן דיין זון אין א אין א ארבעט אין א פאך, געב אים נישט א פאך וואס ער וועט דארפן האנדלען מיט מיט פרויען. ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט, הערט אויס יונגעלייט לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, לערן אויס פאר דיינע קינדער א גרינגע איידעלע ארבעט, האסט אויסגעלערנט דיינע קינדער מאכן גלעזער, א גלינגע איידעלע ארבעט, לערנסט אויס דיין קינד איך ווייס לייגסט אים אריין אין ביזנעס, א גרינגע איידעלע ארבעט, און עס איז נישט גענוג, ויתפלל מען דארף בעטן דעם אייבערשטן למי שהעושר והנכסים שלו. בעט דעם אייבערשטן, למי פאר וועם, דער אייבערשטער האט דאך די געלט, שאין אומנות שאין בו עניות ועשירות, פונקט פרעגט מיר יעצט א, פרעגט מיך, אין וואס זאל איך אריינגיין אין ביזנעס, זאל איך אריינגיין אין, לכאורה קאנסטראקשען, ווי קען מען מאכן די גרויסע געלטער, אנדערע זאכן וואס וואס וואס וואס, ס'לימיטעד, ביז ווי קענסטו אנקומען, מאכן א מיליאן דאלער א יאר. לאנטש מאני. השגות פון געלט היינט. הערסט דו האסט נישט די השגות. וואו קענסטו גיין? וואו קענסטו גיין העכער און העכער? איז קודם קענסטו קוקן דא וואס די משנה זאגט. נישטא קיין אומנות וואס איז דא איינער איז יא מצליח אין דעם, איינער איז נישט מצליח. שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות. האט גארנישט צו טון מיט א פאך. איינער איז אין די גלעזער און ער איז מצליח און איינער מוטשעט זיך. אלא הכל לפי זכותו, אלץ ווענדט זיך אין די מענטש, ווענדט זיך אין די תפילות, ס'ווענדט זיך אין, ס'ווענדט זיך אין בעטן דעם אייבערשטן, רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, האסט אמאל געזען א קעצעלע האט א דזשאב? א קעצעלע האט א גלעזער סטאר? סאו ווי האבן זיי עסן? דארף ער נישט ארבעטן? והם מתפרנסים שלא בצער? און זיי האבן פרנסה אן צער, והלא לא נבראו, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן נאר פאר דעם מענטש, אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני און איך דין דעם אייבערשטן, אינו דין שאתפרנס שלא בצער? מוז זיין אז עפעס האב איך עפעס האב איך קאליע געמאכט, שהרעותי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, זאגט די הייליגע משנה ווייטער אבא גוריין איש צידן אומר משום אבא גוריא לא ילמד אדם את בנו, א מענטש זאל נישט לערנען זיין זון נישט זיין א חמר, אזוי רופט מען עס אמאליגע צייטן פלעגט מען מיט דעם א טראק דרייווער א טרעילער דרייווער וואס פארן אוועק פון שטוב און זיי פארן פון מדינה צו מדינה מיט א אייזל אדער א גמל מיט א קעמל אדער א קדר אדער א ספן אפילו א שיפס קאפיטאן א רועה א פאסטוך א חנווני אלץ איז אומנותן אומנות ליסטים אלץ איז גניבה רשי זאגט אזוי קוק אריין אין רשי. וואס איז די מעשה מיט די אלע סארטן זאכן, כל אלו אומנות ליסטיות ווייל כשלנים בדרכים, זאגט רשי, זיי זענען דאך נישט אין שטוב, איז נכנסים ונוקטים עצים מן הכרמים, זיי גייען אריין אין יענעמ'ס פעלד, ועוד שנשכרים לאדם, און והם מעבירים על תנאם, וואס איז די פראבלעם מיט א פאסטוך, אויך ער שיקט די בהמות אין יענעמ'ס פעלד, ביסט א גנב, חנווני, ער שטעלט א, ער גיסט אריין וואסער אין די וויין, צרורות בחיטים, אלע סארטן זאכן, לערן נישט אויס דיין קינד ווי צו גנב'ענען, ס'וועט דיר נישט העלפן. צו אים דאס ל רבי יהודה אומר משמו החמרים רובם רשעים פארוואס זענען גנבים הגמלים דאס איז שוין יא רובם כשרים ווייל זיי זענען זיי זענען אין די מדבריות זענען זיי דערשראקן זיי לעבן אין א פחד מוזן זיי קוקן צום אייבערשטן אזוי זאגט רשי זיי האבן א צובראכן הארץ זיי קוקן צום אייבערשטן הספנים דאס איז שוין רובם חסידים זיי זענען שוין גאר שטארק ווייל זיי זענען אלץ אויפן וואסער און אלץ דארפן זיי צוקומען צו תפילה וואס איז מיט א דאקטער טוב שברופאים לגיהנום. די גמרא זאגט, דו פארשטייסט ס'וועט אים קומען א ארעם מאן, ער קען אים אויסהיילן אבער ער מאכט נישט קיין געלט, נו לאזט ער אים גיין. אדער אנדערע זאכן וואס רשי זאגט, והכשר שבטבחים איינער וואס ארבעט מיט פלייש, שותפו של עמלק, ער האט אזא נסיון, ס'איז אים גע'שחט'ן א בהמה און ער קען מאכן געלט, און ער מיקל, ער פארקויפט עס פאר כשר פלייש. יעצט לאמיר זעהן וואס יא, וואס זאל מען אויסלערנען פאר א קינד, ר' נהוראי אומר, ר' נהוראי זאגט, איך מאך נישט די אלע זאכן, מניח אני כל אומנות שבעולם, איך לאז אפ אלע זאכן פון די וועלט ואיני מלמד את בני אלא תורה, איך לערן מיט מיין קינד תורה, שאדם אוכל משכרה בעולם הזה ווער ס'לערנט תורה באקומט באצאלט פונעם אייבערשטן אויף די וועלט, והקרן קיימת לו לעולם הבא, און באקומט אויף יענע וועלט, ושאר כל אומנות אינן כן. כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה ווען א מענטש הייבט אן צו ווערן פארעלטערט און קען גארנישט טון, אין אמעריקע הייסט עס מידל לייף קרייסיס, ער איז שוין גארנישט ווערד, ער איז שוין נישט יונג, און מען גייט מאכן, און ער האט געארבעט און ער האט פרובירט און ער האט געמענעדזשט, און ער הייבט אן זען די אמת פאטשט אים אין פנים, וואס טוט מען דא? מ'קען גארנישט טון אויף דער עלטער. תורה קענסטו, אז דו ביסט צוגעוואוינט צו לערנען חומש יעדן טאג, דו ביסט צוגעוואוינט צו זאגן משניות, מחיה האסטו קויפן א גרויסע משניות, מיט גרויסע אותיות מיט א גלאז, און זאגן משניות, א מעגניפייער גלעס. דאס קען מען טון ביז מ'גייט אוועק פון דער וועלט. און או לידי יסורין ואינו יכול לעסוק במלאכתו הרי הוא מת ברעב, אז א מענטש האט א ביזנעס און ער ווערט עלטער ער קען גארנישט טון ער וועט שטארבן, אבל התורה אינה כן משמרתו מכל רע בנערותו, תורה היט אפ פון שלעכטס אין די יונגע יארן, ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו, בנערותו מהו אומר אין די יונגע יארן שטייט וקוי השם יחליפו כח, און בזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה, זיי שפראצן אויף דער עלטער, אזוי ווי שטייט ביי אברהם אבינו ואברהם זקן, השם ברך את אברהם בכל, ער האט אלעס געהאט אויף דער עלטער, נישט אזוי ווי אנדערע מענטשן, ווי זעהסט שמצינו אברהם אבינו, אברהם אבינו האט געלערנט, אברהם אבינו געלערנט כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, צוגעהערט מיין קול, וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי. עמער זעהן א קליינע גמרא, עמער מאכן א סיום אויף האלב שס. תנו רבנן, כל שעסקיו עם הנשים, ווער ס'האט צו טון און ארבעט מיט פרויען, סורו רע, איז נישט גוט, נישט גוט, ווערט א שלעכטער. רבי זאגט אז עס איז געקומען אמאל א איד צום רעבן און ער זאגט פארן רעבן אז זיין בעל הבית שלאגט אים, בעל הבית שלאגט אים, דער רבי זאגט שיק אים אהער, ער איז געקומען אין מיט א ספר צום רעבן אזוי מיט א קבלה ספר חסידות, דער רבי פרעגט אים פארוואס שטייט ביי די פרשה פון ער ואונן ויהי ער ואונן רע בעיני השם, וואס איז די לשון רע? שלעכט! רשע! נו זאגט ער ווייסט נישט דער רבי אז דאס איז כל שעסקיו עם הנשים סורו רע. ווער עס איז פוגם בברית, ווער ס'היט זיך נישט אפ אין די קדושה, ער ווערט א שלעכטער. נישט שלע, שלעכט, שלעכט פשוט שלעכט אזוי ווי א וויירוס. שלעכט! שלאגט, שרייט, קריגט זיך, דאס אלץ קומט רחמנא לצלן פון פון די עבירה. כגון הצורפין, דא דארף מען שוין האבן רש"י. הצורפין,
זאגט רש"י די אלע וואס מאכן דזשולערי.

האסטו ווייטער דא הרוכלין, די וואס פארקויפן פערפיום, הגרדיים, והספרים, והכובסים, והגרע, איינער וואס נעמט ארויס בלוט, דאס איז געווען פארצייטנס אז מענטשן פלעגן האבן זייער אסאך בלוט, היינט איז עס נישט דא, קענסט איז דא געוויסע מחלות מען דארף ארויסנעמען בלוט פון מענטשן, והבלן, א בעדער, והבורסקי, די אלע סארטן זאכן איז נישט גוט, אין מעמידים מהם לא מלך, אויב איינער האט געהאט די סארט ארבעט, ער קען נישט זיין קיין קעניג ולא כהן גדול, מאי טעמא, לא משום דפסילי, אלא משום דזילי אומנותייהו דאס א שלעכטע שלעכטע ארבעט. תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא עשרה דברים נאמרו בגרע די די מענטשן וואס נעמען ארויס בלוט פון מענטשן מהלך על צידו ער וואקט אזוי אינטערסאנט אזא בעל גאווה רוחו גסה ונתלה אויך אזא וועג ווי ער זעצט זיך אראפ אלץ אזוי בגאווה עינו צרה האט א שלעכטע אויג ער וויל נישט ספענדן קיין געלט, עינו רעה, אוכל הרבה עסט אסאך ווייל ווען א מענטש נעמט ארויס בלוט דארף ער עסן א סעודה, אלע מענטשן פלעגן זיך מיטנעמען א סעודה און איינלאדענען דעם דאקטער אויך, האט ער אסאך גוטע עסן, געווענליך עסט מען גוטע עסן, מוציא קימעא, נישט קיין שלעכטע עסן וואס דארף ארויסגיין אסאך, חשוד על העריות האט צוטון מיט פרויען ועל הגזל און די פרויען גנב'נען געלט פון די מענער צו קענען טון עבירות מיט אים ועל שפיכות דמים, און אויך אויף שפיכות דמים, זאגט רשי אסאך מאל נעמט מען ארויס צו סאך בלוט, דרש בר קפרא לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, א מענטש זאל אויסלערנען זיינע קינדער א א איידעלע גרינגע ארבעט, מה היא, אמר רב יהודה דאס איז א זיין א שניידער, די אידישע די אידישע די אידישע זאך וואס אלע יארן געווען, זיין א שניידער, מחטא דתלמיותא, תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, ר' מאיר אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם, יעדע סארט זאך וואס די וועלט דארף האבן, נישט דא א זאך עס גייט זיך ענדיגן, מענטשן גייען עס נישט טון, אלץ זאל זיין מענטשן וואס זענען, צאמנעמען גארביטש, ארבעטן מיט מיט מיט מיט שמוץ, אויפטאפן סוערס, איי וואס האט נישט וואס צו טון, אשרי מי שרואה את הוריו, רשי זאגט הוריו מיינט ביידע, סיי סיי די עלטערן און סיי ילודיו, ער קען עס איבערגעבן פאר די קינדער מיט א אומנות מעולה. אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה, למשל אי אפשר לעולם בלא בסם, קען נישט האבן די וועלט זאל זיין אן אן אן בשמים, שמעקעדיגע פערפיום, נו און ס'קען נישט זיין די וועלט בלא בורסקי, ס'מוז אויך זיין איינער וואס בורסקי איינער וואס מאכט פעלעכלעך, מ'דארף אויסארבעטן הויט, לעדער, אשרי מי שאומנותו בסם, אוי לו מי שאומנותו בורסקי, די זעלבע זאך אי אפשר לעולם בלא זכרים בלא נקבות, דארפסט האבן יונגלעך דארפסט האבן מיידלעך, אשרי מי שבניו זכרים. ואוי לו למי שבניו נקבות, שטייט שוין פון פון פון צדיקים וואס די בניו, בניו איז וואס? זינען. נו. אשרי מי ש שילודיו וואס זיינע קינדער זענען זכרים, ואוי לו למי שילדיו נקבות, נישט שבניו נקבות, אז ס'איז דא, אז ס'איז דא, וואס איז די זאך פון פון א מאנס פערזאן, א געבער, וויי פאר א מענטש וואס זיינע זינען זענען בבחינת אזוי נעמערס, ר' מאיר אומר לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלה, א מענטש זאל בעטן לערנען מיט זיינע קינדער. א גרינגע ארבעט ויבקש רחמים בעטן דעם אייבערשטער למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות, האט נישט צוטון די דזשאב וואס וואסערע סארט ביזנעס דו גייסט אריין, ואין עשירות מן האומנות, ביידע זענען קאנסטראקשען, איינער דערלייגט געלט און נעמט ארויס נאך מארגעדזשעס נאך מארגעדזשעס ביז די גאנצע וועלט ווערט געוואר אז ס'איז א קראך, און א אנדערער פארדינט און ואין עני'. ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות דער אייבערשטער זאגט די געלט באלאנגט פאר מיר און ווער ס'קומט צו מיר ווער ס'גייט צו די אייבערשטער דער האט פרנסה רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ כ'האב נישט געזען א הערש זאל פארטריקענען פארטריקענען פרוכט עוסק זיין אין פארטריקענען פייגן כ'האב קיינמאל נישט געזען ארי סבל כ'האב קיינמאל נישט געזען א לייב

רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, לערן מיט דיין קינד תורה, שכל אומנות שבעולם אינה עומדת לו אלא בימי ילדותו, עס איז זייער גוט אין די יונגע יארן, מען קומט מען גייט מען בויט, מען נעמט איין די גאנצע שטאט אבער בימי זקנותו איז נישט דא וואס צו טון הרי הוא מוטל ברעב, אבל תורה אינה כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו, ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו, בעת ילדותו מהו אומר וקוי ה' יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, און בזקנותו מהו אומר.

הדרן עלך מסכת קידושין חצי שס, האלב שס האט מען זוכה געווען צו ענדיגן, והדרך עלן, דעתן עלך מסכת קידושין חצי שס ודעתך עלן, לא נתנשי מינך מסכת קידושין ולא תתנשי מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי, הדרן עלך מסכת קידושין והדרך עלן, דעתן עלך מסכת קידושין ודעתך עלן, לא נתנשי מינך מסכת קידושין ולא תתנשי מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא,

אמן אמן אמן סיי לעבוד מודי מנחם לפניך אדוני לעיני ולאהב את עיני שכוח הייליגער באשעפער ששמתו חקיינים ביוש ובית מדרש אז מ'איז זוכה צו עפענען די גמרא יעדן טאג ולשמתו חקיינים יוש וקרנות אנו משקיעים ואנו משכימים יעדער שטייט אויף יעדער מוטשעט זיך יעדער לויפט אנו משכימים לדברי תורה מ'קומט אין שול ואנו משכימים לדברים בטלים אנו עמלים ואנו עמלים יעדער מוטשעט זיך וועסט זיך שיין רעדן אז נאר אנו עמלים ומקבלים שכר, א איד מוטשעט זיך ער קומט אין שול ער לערנט ער דאווענט והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים יעדער איז פאריאגט אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך, יהי רצון מלפניך אדוני אלהי כ'בעט דיך הייליגער באשעפער כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין.

חנוכת השטיבל, חנוכת הקלויז, וואס חשוב'ע תלמידים, חשוב'ע אינגעלייט האבן דא אויפגעשטעלט דא אין לינדען ניו דזשערסי, א קליינע ווינקעלע וואס וועט לעכטיג מאכן דעם גאנצן שטאט.

און וואס שטייט אין די הייליגע ספרים וואס די רבי האט אונז איבערגעלאזט, אין די הייליגע ספרים פון די תלמידים פון רעבן, רבי נתן, און אונז האב'מער נאך זוכה געווען אין אונזער דור, מוהרא"ש האט אונז געשריבן אזאנע ספרים, לעכטיגע ספרים, מחזק זיין און מחיה זיין א מענטש אין יעדן מצב, אז מ'געעפנט א שטיבל, דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, און. די גבאי ר' יודל האט מיך געבעטן צו קומען, אפשר קען מען דא מאכן די סיום חצי ש"ס, איך טראכט ס'איז א גוטע ס'איז א פאסיגע צייט אהער צו קומען דא, און דא מאכן דעם סיום וואס מ'האט זוכה געווען צו לערנען פאר דריי יאר, דריי יאר יעדן טאג א דף גמרא, זאל מיר קיינער נישט איינרעדן, קיינער זאל מיר נישט איינרעדן. נישט אז איך וויל אוועק מאכן איינעם, און נישט קום מיר זאגן דו דארפסט דיך נישט בויען אז דו מאכסט אוועק איינעם, אבער הער וואס איך וויל דיר זאגן, הער די פוינט, קיינער זאל מיר נישט קומען איינרעדן אז ס'איז דא אזא זאך ווי ענדיגן א מסכתא, צוויי מסכתות, דריי מסכתות, אריבערגיין שס יעדן טאג, לערנען א דף גמרא, מ'רעדט נישט איינער אין א שטאט איינער אין א מדינה, מ'רעדט פשוטע מענטשן אזוי ווי אונז זעמער, מיט א ווייב, מיט קינדער, מיט א מארטגעדזש, מיט רענט, מיט זוכן א דירה, מיט לעקטעריק, מיט געז, מיט איינקויפן, מיט א קלייד, מיט א חתונה, מיט א קאזינס חתונה, מיט א שוועסטערס חתונה, מעטשינג, משפחה, מיט די קינדער, וואס גייט אריבער אויף א מענטש'ס טאג טעגליכע לעבן, און זיך קענען קאנצענטרירן און יעדן טאג לערנען א דף גמרא און פארשטיין. אונז זעמער נישט קיין מלאכים, אונז זעמער מענטשעלעך, ס'גייט נישט. ווילסט, וועסט זאגן וואס הייסט יעדער איינער לערנט פיין. מ'רעדט דאך נישט יעצט איינער וואס וויל סתם לייקענען. מ'רעדט מציאות, מציאות. זאל א מענטש קוקן אויף זיך. דא קומט אריין ברסלב'ע חסידות, דער רבי האט אנטדעקט אמעריקע. איי, ס'איז דאך געווען נאך צדיקים, שוין. איז דאך געווען נאך חכמים אויף דער וועלט. קאלומבוס איז אהער געקומען מיט א שיף און ער האט עס אנטדעקט. ס'הייסט, ס'איז נישט קיין נייע זאך. שוין, ער, על הטוב יזכר קאלומבוס, ער האט עס אנטדעקט. ס'איז דאך געווען גרעסערע חכמים. דער רבי האט אנטדעקט אמעריקע, אנטדעקט, אראפגעברענגט פון הימל א מתנה פאר אונזער דור, אז יעדער מענטש מקטן ועד גדול קען לערנען און ענדיגן כל התורה כולה, און האבן חיות פון די תורה, לעבן מיט די תורה, ארויסנעמען א געפיל פון די תורה. דארפסט נישט פארשטיין. דארפסט נישט פארשטיין. מעגסט פארשטיין, בעט דעם אייבערשטן זאלסט פארשטיין, דו קענסט האבן א שיעור אין פארשטיין, אבער יעצט נעם די תורה פון אנהייב ביזן סוף, חומש, נ תורה, נביאים, כתובים, תנך, יעצט ששה סדרי משנה, הייב אן זאגן די ווערטער, זיי עס גורס די ווערטער, דארפסט נישט אין ערגעץ נישט גיין, קומסט אהיים נאך א טאג ארבעט, יעצט ווינטער דארף מען זיך שוין נישט מער פאר דעם. אז דו גייסט אהיים און דארפסט עסן א סאפער, זאלסט זיך אראפלייגן אויפן קאוטש און נאר פאר אפאר מינוט קוקן סטעטוס, ווייסטו וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז דו דאווענסט נישט קיין מעריב היינט, דו ליינסט נישט קיין קרישמע היינט, אשאד אז דו שטייסט אויף צופרי. דארף איך גיין דאווענען מעריב, מען קומט אהיים, מען עסט, ווי זאל איך גיין יעצט? ווי? איך האב שוין פרובירט טויזנט חברותא'ס, איך האב שוין פרובירט צו באלאנגען אין אלע סארטן מסגרת'ן, און יעדן טאג קומען ארויס נאך קאמפאניס וואס האלטן צוריק מענטשן פון לערנען, פארשטייסט? ווייל יעדע נייע פלאן ווייזט אויף פאר נאך מענטשן אז דו קענסט דאס אויך נישט מאכן. יעדן טאג א נייע א נייע מארקעטינג, שליס דיך אן אין די סארט וועג און דאס דו גייסט ארויספאלן פון דעם, נעם דעם רבינ'ס דרך הלימוד, נישט דא ווי אריינפאלן נישט דא ווי ארויספאלן, נעמסט נעמסט א משניות אינדערהיים, שוין הייבסט אן מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים עד חצות, שוין מאך א קנייטש. זאג איך דיר, טוה שמעקט נישט, נעם א גמרא, נעם מסכת ברכות, און הייב אן לערנען, הייב אן זאגן גמרא, נאך א דף, נאך א דף, נאך א דף, מען הייבן מיר אן שבת, יעצט איז א טאג פריער, מארגן איז מען מסיים קידושין, מען הייבט אן שבת מסכת בבא קמא, עס גייט אריבערגיין דריי יאר, דריי און א האלב יאר, און מ'האט געענדיגט האלב ש"ס. און דאס קענסטו טון, דאס קען יעדער מענטש טון, דאס קען טון א ארעמאן, דאס קען טון אן עושר, דאס קען טון א מסודר'דיגער און נישט קיין מסודר'דיגער, איינער וואס קען זיך צוזאמנעמען, איינער וואס קען זיך נישט צוזאמנעמען, איינער וואס האט זיך שוין גענומען אין די הענט און איינער וואס קען זיך נישט נעמען אין די הענט אריין. איך קען מיך נישט נעמען אין די הענט אריין. איך, ווען וועסטו דיך שוין נעמען אין די הענט אריין? בענק פון מיר זאגן די סארט ווען וועסטו דיך נעמען אין די הענט אריין?

גמרא פארציילט אז ר' מאיר פלעגט חוזק מאכן פון אלע מענטשן וואס נסיונות איז נישט קיין נסיונות, משוגע, עבירות איז דא גארנישט, יצר הרע איז געקומען זיך רייצן מיט אים, עס איז געפעלט א האר, דאס פארציילט די גמרא, פחד פון א מעשה, דאס איז וויכטיג פאר די גבאים וואס לערנען דא פאר אין בית מדרש, איך בעט אז אלע וואס הערן אויס, אלע גבאי היכל הקודש, האסט געעפנט א שטיבל, זאלסט געבן חיזוק. מוסר איז שוין דא און אלע קאמפעניס געבן שוין מוסר, איבעראל אלל אווער קענסטו טרעפן מוסר מיט מיט מיט פראבלעמען און און וואס מ'דארף קער נעמען, א מענטש קומט אריין אין שול ער איז שוין צושניטן און צו היינטיגע יונגעלייט היינטיגע יונגעלייט דאווענען נישט היינטיגע יונגעלייט שטייען נישט היינטיגע יונגעלייט ווייסן נישט קיין מושג פון פון קרישמע אונז האבן געוויסט אינדערהיים וואס ווילסטו פון מיר איך ווייס גארנישט און איך ס'פעלט א האר איך לויף אוועק איך ווייס נאכנישט וואו צו לויפן.

דארט איז דא די מיליטער דארט א ריזיגע שטאט אין אומאן איז געווען אלע שילן אלע חסידות'ן און איך בין יעצט געווען ראש השנה אין אומאן איך האב געדארפט אריין פארן אין שטאט אונז מאכן מיר דאך נאך א בנין האב איך געדארפט גיין חתמ'נען דארט ביי די ביי די ביי די שטאט אז איך געב א כח פאר דעם קאנטרעקטער עס איז דאך אלץ אויף די מוסד'ס נאמען אז ער קען טראגן די געלט און ברענגען און ער פארט מיר דורך די גרויסע גאסן און ער זאגט מיר ער וואוינט אין אומאן דער איד ער זאגט מיר איך ווייז דיר אלע שילן

אבער א איד איז א איד און אמאל האט זיך אריינגעכאפט אין אים עפעס א האט זיך אריינגעכאפט אין אים א א הרהור תשובה געהאט א יארצייט מיין איך ער געזוכט א מנין ווי צו גיין זאגן קדיש קומט ער אריין קומט ער אריין און ארויס פון דא ארויס פון דא געגאנגען צו די נעקסטע שטיבל ארויס פון דא שייגעץ מוסר האט ער געטראכט צו זיך קוק איך בין שוין געגאנגען אלע שולן לאמיך נאך טרייען די ברסלב'ע קלויז. איז דא געווען די קלויז אין אומאן? כ'מיין מ'האט עס יעצט אפגעקויפט, גייט צוריק מאכן א שול דארט, פון א פאבריק דארט, קומט ער אריין דארט, און איינער פון די חסידים, איינער פון ברסלב יונגעלייט האט געזען אים, וואו משה צדוק איז דא? משה צדוק איז דא? דאכט מיר ס'איז ער, ער לייגט שוין נישט קיין תפילין פון אפאר יאר, זייט ער, זייט ער איז נעבעך אריינגעפאלן דארט ביי די, ביי די, זיך אנגעטשעפעט מיט די, מיט די געפאלענע, לאמיך אים טראגן א תפילין. שטייט אזוי אין די זייט, געט א לייג אריין א טלית און תפילין אונטערן אונטערן רעקל, און ער גייט צו צו אים און ער טראכט שוין משה מסתם קומט יעצט איינער, איינער קומט איינער האט מיך איינער האט מיך געכאפט ווער איך בין און ער קומט מיך ארויסיאגן, און ער קומט צו אים משה צדוק שלום עליכם דו ביסט שוין דא טוה אן טלית און תפילין, פשוט כאפסט וועסט נישט קיין אריינקומען אין שול, אזאנס האט ער נישט געקענט, ער האט אנגעפאנגען צו וויינען, ס'האט זיך אויפגעוועקט זיין פינטעלע איד און געווארן א גרויסע בעל תשובה, איינער קומט אריין אין בית מדרש. די גמרא פארציילט אז ר' מאיר האט נישט פארשטאנען, וואס נסיונות, נישטא קיין נסיונות, הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, האסט געזען די גמרא? האסטו געזען די גמרא וואס האט מען געהאט נעכטיגע דף? הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, וואס מיינט? וואס נסיונות, נישטא קיין נסיונות, מ'דארף, און ס'האט געפעלט א האר נעבעך, נאכדעם אפאר מעשה'ס וואס די גמרא פארציילט, וואס גייט אריבער אויף מענטשן, איך זאג ענק נאכאמאל, פרובירטס עס אויס, שוין אלעס פרובירט, האסט שוין אלעס פרובירט, נעם דעם הייליגן רבינ'ס וועג פון לערנען, איך האב דיר נישט געזאגט דו זאלסט אפלאזן דיין שיעור ווי דו לערנסט, אז דו פארשטייסט תורה זאלסטו לערנען, און און און ברוך השם אין היכל הקודש אלע לערנען, און אלע פארשטייען לערנען, און וואס דען, די עיקר רוב טאג, רוב טאג איז מען פארנומען מיט גורס זיין, לערנען אין די שנעלע וועג, אזוי קען א מענטש עס טון יעדן טאג, אפילו א א ארבעטארער, און איינער וואס גייט אויף, קומט פון א שווערע שטוב, און איינער האט שווערע נסיונות. און ווער רעדט נאך נעבעך איינער איז אריינגעפאלן אין עבירות, האט אים געפאנגען, היינט קענסטו האבן א קליינע, א קליינע טעלעפאן, אינדרויסן קענסטו אויסקוקן זייער חסידיש, קענסט קענסט אויסקוקן זייער גוט, האט א קליינע שטילע טעלעפאן און ער קוקט רחמנא ליצלן עבירות, ער ברענט זיך די נשמה, ער קוקט עבירות, רבונו של עולם מען קען שוין גארנישט טראכטן, דאס איז אזא מין אדיקשן, דאס איז נאך ערגער פון די ערגסטע, וואס וואס אדיקשן קענסטו נאר האבן. סמאוקן איז אדיקשן אבער דעמאלס קענען עס יא טון דעמאלס קען עס נישט דאס מ'זיצט שעות אויף שעות מ'ווערט פאר מ'ווערט אויס מ'ווערט אויס אויס רבונו של עולם וואס וואס קען איך טון וואס קען איך טון לערנען קען איך נישט מיין מח איז נישט דא נעם א גמרא נעם א משניות יעצט וויל איך רעדן פון גמרא ווייל ס'איז מעניני דיומא מ'האט יעצט געמאכט א סיום אויף קידושין מ'האט געענדיגט האלב שס מ'הייבט אן שבת בבא קמא. ווי קען איך אן א בבא קמא? כ'האב עס געלערנט א יאר צייט אין ישיבה די ערשטע בלאט השור הבור המבעה וההבער וויי וואס מיינט הבער וואס מיינט וואס מיינט א שור א בור א מבעה וואס איז א מבעה וואס איז א ש תולדות מיט אבות מיט דו האסט אזוי געשטאנען אויף דעם די רבי זאגט אז ווען א מענטש שטייט אויף לערנען ווערט ער מיואש פון דעם ביז די רבי זאגט אזוי סאך מענטשן האבן אפגעלאזט דאס לערנען ווייל זיי האבן געוואלט אלעס גלייך פארשטיין. דער רבי זאגט דאס איז נישט די וועג פון לערנען, לערן, לערן אן אן קיין צמצומים, איך וועל באלד פארשטיין, איך וועל באלד פארשטיין, קודם לאמיך דורכזאגן שס, קודם לאמיך איינמאל אין לעבן דורכזאגן משניות, עטס ווייסט אז די הייליגע די הייליגע תניא, שלחן ערוך הרב פסק'נט אין אין הלכות די די מגיד שיעורים וואס זאגן פאר די בחורים אז אה דו ווייסט אז עס שטייט ווערט גע'פסק'נט דער מגן אברהם פסק'נט ווערט גע'פסק'נט אין קיצור שלחן ערוך אין שלחן ערוך הרב אז מען איז נישט יוצא קיין לימוד התורה נאר מען פארשטייט, דו האסט דיך אנגעטראפן מיט די ברסלב'ע.

און דאס מאכט אזוי פרייליך א מענטש ווען א מענטש קען לערנען אן צמצומים, מען דארף נישט גארנישט. אוודאי די בחורים אין ישיבה דארפן זיך צושטעלן ווי זיי לערנען צו די סדר, אבער אין די זייטיגע צייט, עס קומט א הפסקה, מען דרייעט זיך און מען פריידט זיך און מען הייבט אן די אלע חקירות אין ישיבה, ידיעה און בחירה און ווי די סמבטיון און ווי די זיבן קאנטינענטן, זאכן וואס האט נישט מיט דיר צו טון, ידיעה בחירה דאס קען קיינער נישט פארשטיין. אז דו וועסט זעהן אדווערטייזט אז עס קומט א בעל דרשן וואס גייט רעדן פון ידיעה בחירה, זאלסטו וויסן אז ער ווייסט נישט פון זיין חיות צו זאגן, דער רבי זאגט משיח העט ענטפערן די קשיא, ס'איז נישט דא קיין תירוץ פארוואס דארפסטו שוויצן? פארוואס דארפסטו שוויצן? ס'איז נישט דא קיין תירוץ אויף דעם, דאס הייסט דער אייבערשטער ווייסט דאך אלעס, און דאס איז דאך געווען והאמין בה' אברהם אבינו, אברהם אבינו שטייט, דער אייבערשטער זאגט אים קוק אהער, איך גיי נעמען דיינע קינדער,

וואס? דן אנכי? ו ו? וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. עס שטימט נישט פון אנפאנג. ס'איז ידיעה און נאכדעם גייסטו נאך געבן א עונש? וואס איז דער עונש? ווייל ער האט געהאט א, ער געקענט יא, ער געקענט נישט? ידיעה בחירה ס'איז נישט דא אויף דעם קיין תירוץ. בחורים זיצן אין ישיבה, מען ווייסט נישט וואס צו טון, מען גייט מען, און וואס איז, וואס איז געווען דרך בעל שם טוב? און וואס איז געווען די אנדערע דרך? נישט דא קיין תירוץ אויף דעם. הער וואס איך זאג, ס'איז נישט דא, דער רבי זאגט, נישט דא קיין דרך הבעל שם טוב, א גאלדענע בעכער מיט א גאלדענע וויין פלאש האט גארנישט צו טוהן מיטן בעל שם הקדוש, פארענטשעס שטיין און קוקן האט גארנישט צו טוהן מיטן בעל שם הקדוש, ס'איז א שיינע זאך, ס'איז א וויכטיגע זאך, א בחור דארף וויסן, איך האב א מורה דרך, און איך וועל קוקן וויאזוי ער עסט, און איך וועל קוקן וויאזוי ער דאווענט, און אפשר וועל איך קענען נאכמאכן, און איך וועל אים פרעגן מיינע שאלות, פיין, בעל שם טוב, און וואס איז געווען די אנדערע דרך? נישט דא, זאגט דער רבי, אז זיך אין חיי מוהר"ן, די וועלט מיינט אז די הייליגע סאטמאר רב האט עס דער ערשטער געזאגט אין ויואל משה, נישט דא קיין דרך הבעל שם טוב, וואס איז דרך הבעל שם טוב? דרך התורה איז געווארן, וואס זאל איך טון אין ישיבה? יעצט אין די זייטיגע צייטן וועל איך נעמען א משניות און איך וועל דורכגיין משניות, און שוין זאל קומען א גוטע איד פרעגן דו דו זאגסט? דו דו לערנסט? דו פארשטייסט? איך פארשטיי, איך זע, איך קען נישט טענה'ן מיט קיינעם, איך וויל זיין א איד, דער רבי זאגט אפילו א מענטש נעבעך וואס, אפילו נעבעך א מענטש וואס איז צוגעקלעבט צו עבירות, א מענטש איז צוגעקלעבט, דו קענסט גארנישט טון, דו קענסט, דו קענסט אים קנס'ען, נעם א בחור קנס אים, זאג אים זאלסט ברענגען נאך צען דאלער, ווייל איך האב דיך געכאפט מיט מיט א טעלעפאן, יעצט די ברענגען הונדערט דאלער, וואס גייט העלפן די הונדערט דאלער, יעצט די ברענגען טויזענט דאלער, וואס וועט עס העלפן, זאג אים א עצה וויאזוי ארויסצוגיין פון דעם, נעם א משניות, זאג משניות. דו גייסט אפלאזן די שמוץ, ס'גייט נישט צוזאמען, די תורה מיט עבירות, ס'גייט נישט צוזאמען, פרובירטס עס אויס, איך איך זאג דיר נאר וואס דער הייליגער רבי זאגט, און איך זאג דיר מעשיות וואס הונדערטער און טויזענטער מענטשן, אינגעלייט, בחורים זענען ארויסגעגאנגען פון זייערע אלע שווערע נסיונות און תאוות, זיי האבן גענומען בתמימות ופשיטות דעם דרך הלימוד פון רעבן, די עצות פון רעבן, די עצה פון תורה, און די עצה פון רעדן צום אייבערשטן, גיין אין א זייט און בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער ס'איז מיר אזוי שווער, הייליגער באשעפער ס'איז מיר אזוי שווער איך קען נישט, איך בין פיין איך שאקל מיך שיין איך האב מיינע פיאות שיין און אלעס איז פיין אבער איך איך בין נישט מסודר מיינע אויגן איז נישט מסודר און מיין מח מחשבה נישט מסודר הייליגער באשעפער הייל מיך אויס און נאכדעם א מענטש דארף א עצה א מענטש דארף א ישועה א בחור ער ווארט אויף א שידוך און ס'טוט אים וויי דער בחור איז שוין געגאנגען דער חבר בעטס דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיר הייליגער באשעפער העלף מיר. זאג, פרוביר עס אויס. כ'האב דאך שוין געבעטן, איך בעט נאכאמאל. איינמאל א מענטש הייבט אן שמועסן מיט'ן אייבערשטן, ער ווערט אזוי אויסגעלייזט פון אלע זיינע, מענטש האט, וויאזוי הייסט עס, נו, ניין, פלוצליגע פחדים, ענקזייעטי, א זאך וואס יעדע צווייטע מענטש היינט, פלוצלינג, כ'ווייס נישט וויאזוי, ער קען טאקע נישט אטעמען, ווען מ'טשעקט אים זיין הארץ מיט זיין פולס, מ'זעט טאקע עפעס, וואס איז עס? ס'איז גארנישט, וואס איז עס? נעם אריין די אייבישטער אין דיר, גיי שמועס, גיי כאפ א שפאציר, וואק ארום די גאס, רעד צום אייבישטן, הייליגער באשעפער, נישט טראכט, נישט טראכט, טראכטן איז נישט גוט, דער רבי זאגט נוץ די מויל, זאג עס ארויס, איך טראכט פונעם אייבישטן, איך ווייס אלעס, איך ווייס אלעס די אייבישטער, האסט נאך עפעס וואס מיר, האסט נאך עפעס א עצה פאר מיר פאר מיינע פראבלעמס, דאס איז די עצה, רעד צו די אייבישטער, זאג עס פאר די אייבישטער, רבונו של עולם ס'איז מיר שווער, רבונו של עולם איך האב, איך האב ענקזייעטי, איך האב פעניק אטעקס, איך ווייס נישט, איך האב אזעלכע.

נו וואס איז פשיטות, איך ווייס, דער אייבערשטער איז דא און איך רעד צו אים, דער רבי האט געזאגט איך בין צוגעקומען צו מיינע מדריגות, נאר ווייל איך האב זיך געפירט פשוט. יעדע מאל דער רבי פלעגט פארציילן פאר די תלמידים פון זיינע מדריגות, פארוואס אזוי צו, ווייסט אזוי פשוט, מענטשן זאלן וויסן אז מען קען זוכה זיין, פלעגט מען זאגן פאר'ן רבי'ן, א קונץ, א אייניקל פון בעל שם, א גלייכע אייניקל פון בעל שם טוב, א אייניקל פון הייליגער רבי נחמן הארעדענקער, אזאנע שרפי מעלה, דער רבי פלעגט זיין זייער ברוגז ווען מען האט עס געזאגט, דער רבי האט געזאגט איך וואלט ווען געווארן א צדיק אפילו איך וואלט געבוירן ווען א פשוטע עלטערן, פארוואס בין איך געווארן א צדיק? ווייל כ'האב אסאך גערעדט צום אייבערשטן, אין די יונגע יארן האט דער רבי נישט געוואוסט פון דעם, ווען דער רבי איז געווען א קינד האט דער רבי געמיינט אז צו זיין א צדיק דארף מען פאסטן, אזוי ווי אלע מיינמער, און דער רבי פלעגט פאסטן, דער רבי זאגט איך בין געווען אזוי נאריש, כ'האב געפאסט און געפאסט און געפאסט, שפעטער איז מען געוואר געווארן א נייע זאך, א נייע דרך, מען שמועסט מיטן אייבערשטן. מען גייט אין א זייט, מען שמועסט מיט'ן אייבערשטן, אוודאי און אוודאי דו וואוינסט אין שטעטל, דו וואוינסט אינדרויסן, קענסטו, קענסטו, אז דו האסט שכל, ווייס איך נישט, האסט שכל, דו גייסט, הייבסט נישט אן דיין טאג, דו גייסט אביסל אין אונטער דיין הויז ווי קיינער וואקט נישט צווישן די ביימער, רבונו של עולם, רבונו של עולם, רבונו של עולם איך דארף איך דארף באצאלן מיינע חובות, רבונו של עולם איך דארף פרנסה, רבונו של עולם איך וויל זיין א איד, איך וויל דאווענען, איך וויל לערנען, איך קען נישט גארנישט טון, העלף מיך, רבונו של עולם איך דארף נחת, רבונו של עולם, אלץ מ'הייבט אן שמועסן מיט'ן אייבערשטן איז זיך אזוי גוט, מ'שמועסט מיט'ן אייבערשטן, מ'דערציילט אים, מ'דערציילט אים אלעס, אונז וואוינמער אין שטאט, שוין, וועל איך רעדן וואו איך בין, איך בין אין בעט, און איך הייב אן טראכטן שרעקעדיגע זאכן, איך הייב אן רעדן צו די אייבערשטער, איך הייב אן רעדן צו די אייבערשטער. אנשטאטס עלטערן זאלן דאס טון מיט קינדער, הערסט? יעדע צווייטע משפחה, וואסטו איך האב איינער פון מיינע קינדער קען נישט איינשלאפן ביינאכט, פחדים ממש פחדים, ווארפט זיך הענט און פיס, קאלט איינעם, יא דארפסט גיין צו אים, גייסט צו אים א האלב יאר, נע ער איז גארנישט ווערט, דארפסט גיין צו אים, אה ער, אקעי, דער דא קאסט נישט קיין געלט, די אינשורענס צאלט עס, מען מאכט משוגע דעם קינד, דער קינד פילט אז מען, אזוי ווי פרעה, פרעה האט געחלומט א שרעקעדיגע חלום, מען האט אים אנגעפאנגען טראגן צו טערעפי, מען האט אים אנגעפאנגען צו טראגן צו פותר חלומות, און ער האט געפילט דו מאכסט מיר חוזק. ביז יוסף איז געקומען, יוסף זאגט אים וואס איך קען דיר נישט העלפן, ס'איז דא אן אייבערשטער, ס'איז דא א באשעפער, און פרעה זאגט אים וואו, דו ביסט א סמארט גיי, דו ביסט די מענטש, וואס האט יוסף מגלה געווען פאר פרעה, דו, ער זאגט פאר פרעה, ס'איז גארנישט דא, בלעדי, ס'איז דא א באשעפער, אה, ס'איז דא א באשעפער, מוהרא"ש פלעגט זאגן אפילו א גוי טמא, דו זאגסט אים גאד, גאד בלעס יו, גאד, איי גאנע פרעי פאר יו, איך וועל דאווענען פאר דיך, אן אייבערשטער העלפן? ווערט רואיג. סייטש, איך האב עס אליינס געהאט שוין צענדליגער מאל, צו קאר סערוויסעס, צו שטאטישע אפיסעס, אסאך מאל אזוי ווי בפרט ס'איז דא אזא שנאה אויף די וועלט קעגן, זאג אים, זאג אים, זאג אים די אייבערשטער, די אייבערשטער, די אייבערשטער וועט העלפן, די אייבערשטער וועט העלפן, דארף בעטן דעם אייבערשטן זאל זיין פיס, זאגסט אים די ווארט אייבערשטער אלע אנטלויפן, יתפרדו כל פועלי און, אלעס גייט אוועק, אלע פראבלעמען גייען אוועק, אנשטאט א טאטע זאל נעמען א קינד און די קינד וועקט זיך אויף און הייבט אן זאגן חלומות זאכן שווערע זאכן זאגן קוק הער, יעצט גיימיר בעטן די אייבערשטער ביי די מזוזה, יעצט גיימיר בעטן די אייבערשטער הייליגער באשעפער העלף אז אונז זאל מען נישט מורא האבן, מ'דארף נישט מורא האבן, קינד פילט האסט מיר שוין עפעס געזאגט אמת, ניכרין דברי אמת, האסט מיר נישט געזאגט מאך אזוי, יעצט אטעם,

מוזט נישט ליינען, מוזט נישט ליינען. פרוביר עס אויס. האסט פרובירט? היינט קומט צו מיר א איד, ער רעדט צו מיר, ער זאגט, קוק אהער, די זאך פון זאגן משניות, ס'געט מיך נישט קיין, ס'געט מיך נישט קיין סיפוק, ניין? ס'איז סתם זאגן, פארוואס זאל מען עס, זאג איך אים, האסט עס אפילו פרובירט? האסט עס אפילו פרובירט? ווען איך זאג דיר פרוביר, גיב מיר דיין קרעדיט קארד און און פרוביר אויס, פרוביר אויס ווי עס ארבעט, דו גיבסט מיך די נומבערס און איך נעם די געלט און דו דארפסט באצאלן,

הייב אן לעבן הייב אן לערנען. קוק מ'האט געענדיגט מ'האט געענדיגט חצי ש"ס. קוק מ'האט געענדיגט חצי ש"ס. דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן מיט א נס א נס. איך קום נישט פון די גאס ברוך השם, איך קום פון פון פון א פון א הייליגע שטוב, רבנים, דיינים, הייליג הייליג לויטער און טייער. און איך בין דארט אויכעט געווען און אויכעט געזיצן אין כולל און אויכעט געלערנט און אויכעט אלעס. א נס האט דער אייבערשטער געמאכט מיט מיר. ס'איז געקומען צו מיר א מפיץ, ס'האט מיר געגעבן א קליינע אשר בנחל. און ס'האט מיר זייער געכאפט, און דעמאלטס, ס'איז געווען תשס"ד, אנפאנג ס"ה האט מען אנגעפאנגען א מחזור אין דף היומי, און איך האב געהערט ווי מוהרא"ש בעט זיך, און איך טראכט וואס בעט ער זיך אזוי? וואס האט ער פון דעם? איך טריי צו כאפן, אזוי ווי איין זאך בעט איך ענק, יעדער זאל געבן אכצן דאלער פאר די מוסד, איך בעט ענק, איין זאך וויל איך ענק זייער שטארק בעטן, אבער דאס זאלט עטס מיר טון. דף גמרא זאלט עטס לערנען. ס'גייט דאך בנפשו? פארוואס? וואס איז אין זיינע קאפ? כ'האב עס קיינמאל נישט געהערט דאס. מען מוז וויסן, מען מוז לערנען, מען מוז דאווענען, מ'זאל נישט גיין אויף א טריפ. בעט, ער האט ממש געבעטן, איך טראכט איך הייב אן דעם דף, איך קום פון א פון א קנאישע שטוב, ביי אונז איז דף היומי געווען א זאך וואס ענק איז אויך, עטץ קומטס אויך פון א קנאישע. אנפאנג, באבוב, ווער איז געווען קעגן דעם דף אויב נישט באבוב? פון סאטמאר רבי נישטא גארנישט קעגן דעם דף. עטס ווייסטס פון דעם יא? דו האלטסט אן? ער האלט אן. נאכאמאל, אמת, וואס איז געווען דעמאלטס, יעצט וואס האט דאס, איך האב געמאכט א שנעלע חשבון, שוין, קוק הער, איך גיי פרובירן, איך גיי אויספרובירן דעם איד', כ'גיי קיינעם נישט אויסזאגן אז איך טוה עס, אינדערהיים, כ'נעם ארויס מיין חתן שס וואס מיין שווער האט, כ'ווייס צו ער האט געבארגט געלט פאר דעם, צו ער האט געהאט די געלט פאר דעם, א חתן שס איז געווען אזוי שיין אוועקגעפאקט, יעדע נאכט א דף אינדערהיים, דורכגעגאנגען זיבן יאר, תשע ב, כ'האב געענדיגט שס. אנגעפאנגען נאכאמאל מחזור, און יעצט איז שוין די דריטע, ברוך השם כ'האב געענדיגט פאר מיר, חוץ פון דעם שס, אבער מ'רעדט פון פון דף, דף גמרא, בכל יום א דף גמרא, און א עס איז דא טעג וואס א מענטש איז אזוי פארנומען ס'קען גארנישט טון, אבער אז ער כאפט זיך אן דף גמרא, א דף גמרא לערן איך יעדן טאג, א דף גמרא, און דו דארפסט געלט. און דו דארפסט פרנסה, און דו דארפסט פרנסה זאלסטו וויסן אז מען לערנט תורה האט מען פרנסה, אז מען לערנט גמרא האט מען פרנסה. פרוביר עס אויס. דער רבי האט פארציילט, ס'איז געווען א מעשה, א אינגערמאן האט געהאט זייער א נאנטע חבר, זיי זענען געווען זייער צוויי נאנטע חברים, און איינער איז אוועק געפאלן אביסל פון פון פון די ערליכע לעבן, האט אנגעפאנגען צו גיין מטה מטה, און זיין זיין עשירות איז ארויף העכער העכער העכער, און ער איז געווען א פרומטשיגע אינגערמאן, ס'איז אים נישט געגאנגען קיין געלט, האט אים אזוי געבאדערט, אמאל חלומ'ט ער זיך א שיחה, א שיחה אין שיחות הר"ן. אמאל חלומ'ט ער זיך, קענסט די מעשה? מ'ציילט געלט, מ'ברענגט פעקלעך געלט, א ברינקס טראק, מ'ברענגט געלט, פרעגט ער וואס איז דאס? זאגט מען דאס איז פאר דיין חבר. האט זיך נישט געקענט, האט זיך צעוויינט אינמיטן חלום, מיין חבר? פארוואס? זאג מיר, זאג מיר אז עס שטערט מיך, מ'קען רעדן אינדרויסן, זאג, זאג, זאג אז עס שטערט מיך. צדיק! צדיקים, מיר האבן א אינטערעסאנטע ראש ישיבה, ווען מיר שטערט אז מ'שמועסט, גייטס אינדרויסן, מ'דארף נישט דא זיין. גייטס אינדרויסן, דא דארף מען נישט קומען. און וואס, וואס גיט מען אים די געלט? ער איז א שוואכע אינגערמאן. זאגט מען ער איז א שוואכע אינגערמאן? קען זיין, אבער ער לערנט יעדן טאג גמרא. מעות, זאגט מען אים אין חלום, מעות איז די ראשי תיבות. אבער די גמרא זאגט עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורה, די גמרא זאגט א מענטש קען טון א מצוה און טוט א עבירה, קען זיין די עבירה פארדעקט די מצוה, א מענטש לערנט תורה, ואין עבירה מכבה, שטימט נישט, מעות מ ע ו ת, ואין עבירה מכבה תורה, ווילסט געלט? איך גיי יעדן טאג לערנען גמרא, בנוסף לזה האסטו חתונה געהאט און עס. בפרט אינגעלייט, שפעטער איז שוין נישט, שפעטער איז שוין אנדערש, אבער מ'רעדט יעצט אנפאנג, יאסי האסט חתונה געהאט ביסט א אינגערמאנטשיק, מאך זיך א שיעור, נעם דעם דף גמרא אינדערהיים, עס גיי ענדיג נאכטמאל, עס גיי ענדיג שמועסן, גיי שפאצירן, גיי שאפינג, אלעס אין היכל הקודש, איז אלעס גוט, מיט די ווייב איז עס אלעס די שענסטע און די בעסטע. אבער יעצט ווילסטו קומען דזשוינען היכל הקודש איז נישט דא די די עקלדיגסטע זאך אין היכל הקודש איז א אינגערמאן פארט אוועק וויקעישן מיט חברים אין היכל הקודש קוקט מען אים אן ווי עפעס wow ער האט חתונה געהאט ווילסט וויקעישן פאר מיט דיין ווייב קען זיין ס'דא אנדערע פלעצער א מענטש גייט מיט די ווייב צו סאך איז מען שוין אביסל גשמיות ניין ביים הייליגן רעבן איז אזוי מיט די ווייב איז אלעס פיין.

א שטוב צו ברעכט מען נישט זאל זיין וואס זאל זיין, בפרט אז ס'איז דא קינדער, נישט דא אזא זאך, נעם עס ארויס פון קאפ, נישט איך זאל עס ארויסנעמען פון דיר, ניין האב די בענג אין קאפ, נישט דא אזא זאך, די די די די פייגעלע וואס לויפט ארויס און אריין, איך איך איך איך לויף אוועק און שוין, און שוין און שוין וואס, און שוין ווי, ווי דען שוין, וואס איז נאכדעם?

דו האסט א טעסלע, דו האסט נישט די פלאג, דו האסט נישט די טשארדזשער, דו ווארפסט עס אוועק. ניין איך דארף, איך דארף בעטערי. איז מיין פרוי, זי טוט מיר נישט גארנישט, לעצטע פאר טעג זי בלאזט. געב איר ענערדזשי, געב איר חיות. מען דארף טאקע גיין מיט איר אויף העלפ. מען דארף גיין מיט איר, מען גייט איר טראגן, איינער זאל מאכן מיט א קייטל, איינער זאל מאכן מיט שטיינער. וואס טוסטו דא? רעד צו איר, שמייכל צו איר, שמייכל, געב א גוט ווארט. קען זיין דו גייסט דיך נישט פילן אין פלאץ וואס איך גיי זאגן, דו גייסט פילן אזוי ווי אקעי ס'איז דא האט דער ראש ישיבה איבערגעצויגן די שטריק, כ'מיין דאס רעדט מען נישט ביי א דרשה, און און רבי נתן פלעגט אזוי זאגן, איך גיי ענק זאגן א זאך האט רבי נתן געזאגט וואס קיין שום בעל דרשן זאגט עס נישט, וואס רעדט א בעל דרשן? לכאורה איז דא א קשיא און א תירוץ, אויב ס'איז דא א משל מיט א מעשה איז נאך בעסער, גארנישט די עולם שטייט און ער קוקט, ער גייט אראפ און די עולם האט ארויסגענומען די עולם פון פון ס'איז אוועקגעטראגן אויף א שיינע מעשה, און נאכדעם א פאטש אין פנים, גארנישט, גיי אהיים, קענסט גארנישט טון מיט מיין דרשה. איין זאך, ער האט גוט גערעדט, מער פון דעם קענסט גארנישט טון. האט רבי נתן געזאגט, איך ווייס קיין שום בעל דרשן גייט נישט זאגן וואס איך זאג, אבער איך מוז עס זאגן. עס גייט קומען א צייט מען גייט מוזן ליגן מיט די פיס צום טיר. רבי נתן פלעגט אלץ רעדן אז ס'גייט קומען א צייט מען גייט אויך אוועקגיין פון די וועלט. מענטשן זאגן משיח'עט קומען, פארוואס ניין? משיח'עט קומען אבער יעדער מוז אוועק גיין פון די וועלט, וואס וועט רעדן פון דעם? איכ'ל ענק אויך זאגן א זאך וואס קיין שום בעל דרשן זאגט נישט, און קען זיין ס'פאסט נישט, איך פרעג דיך א שאלה, ווען האסטו די לעצטע מאל געגעבן א גוט ווארט אין שטוב פאר דיין ווייב? נישט אויף די עסן, איי וואס הייסט איך זאג יעדער מאל, דו קאכסט זייער פיינע עסן, דאס הייסט דו האסט זייער גוטע דרך ארץ, מענערס, דאס דארף מען זאגן אויך ווען מ'גייט אין א רעסטוראנט,

און די קינדער זענען געקומען זאגן, יעדער לאכט. זאג איך, די ערשטע מאל לאכט מען, און די צווייטע מאל שמייכלט מען, און די דריטע מאל זעט מען אז ער מיינט עס אמת'דיג און ס'שמעקט, און די פערדע מאל און די פיפטע מאל וועט מען שוין זאגן פאר די אנדערע ברודערס, דארפסט אויך אזוי טון. ערשטע מאל, א נייע זאך, מען טראסט נישט די מענטש. מענטש קומט אהיים, הייבט אן רעדן שיין, וואס איז געשען? מארגן נאכאמאל, איבערמארגן נאכאמאל, איך רעד שיין, רעדן שיין, רעדן הארציג, דאס ברענגט אז די שכינה זאל קומען אין שטוב. גוטע ווערטער, גוטע ווערטער. קומט נישט קיין גוטע ווערטער. ניין. די געבן גוטע ווערטער אינדערהיים, וועסט אויפבויען, וועסט שוין זען, זי וועט שוין מאכן א א חלה פאר שבת, זי וועט שוין מאכן א טשולנט, זי וועט שוין מאכן א קוגל. און אפילו עס איז נישט גוט, מותר לשנות מפני השלום, מען זאגט, מען זאגט אז עס איז זייער גוט געלונגען.

זאגט רש"י, שרה האט נישט געזאגט אז איך קען נישט האבן קיין קינדער, שרה האט געהאלטן זי איז יונג, שרה האט געזאגט מיין מאן איז שוין, א קיצור, נו ס'איז, ס'גייט שוין נישט, נישט דא וואס צו טון. אבער זאגט רש"י, דער אייבערשטער האט משנה געווען פאר אברהם מפני השלום, אז וואס? און לאמיר גיין און לאמיר עס לערנען, לאמיר נישט שרייען. און אויב וואלט ווען דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו אז שרה לאכט אז שרה זאגט אז איך מיין שרה, שרה איז די אמת, דו ביסט שוין אויסגעדראשן, דו ביסט שוין נישט דא פאר קינדער, וואלט שרה, אברהם וואלט ברוגז געווארן אויף שרה? אברהם וואלט אוועקגעלאפן פון שרה? אברהם, אברהם הצדיק, זאג די אמת.

דו ביסט נאך יונג, דו האסט נאך די כוחות, אבער זי איז שוין אלט. שלום בית, ווי דער אייבערשטער גיבט אכטונג אז עס זאל זיין שלום בית ביי אברהם אבינו מיט שרה. רש"י, וואכעדיגע סדרה. אז דו וועסט לערנען אביסל אביסל גמרא אינדערהיים, דו וועסט זיך זינגען אביסעלע גמרא, וועסט זיך זינגען אביסל די גמרא ניגון ווי יואל נחמן, יואל נחמן.

יעדער אינגערמאן יעדער בחור זאל וויסן ער דארף חיזוק און אריינקומען, נעמען א ספר, נעמען א גליון, נעמען א גוט ווארט, אביסל חיזוק, און די אייבערשטער'ט העלפן, קוק אן די וואכעדיגע סדרה, אויך אינטערעסאנטע זאך, די ערשטע שלשלת די וואך, דער מלאך זאגט פאר לוט, קום ארויס, דו ווערסט חרוב די שטאט, דו ג זיי ווארפן דאך צעטלעך, יא, פאר מען גייט באמען, פאר מען פאר מען פאר מען. פאר מ'... כ'ווייס נישט ווי עס הייסט, נו ווי עס הייסט עס האט עפעס א נאמען, מ'קומט קלאפן, מ'ווארפט אראפ קליינע קליינע באמבעלעך אויפן דאך, וואס עקספלאוד נישט, רבותי אוועקצולויפן, ביז א האלבע שעה, גייט דא אראפ אש וגופרית מן השמים. ווי עס מאמע זאגט רשע זיין געלט להצלה זיין מאמע דו ווערסט פארברענט דו און דיינע קינדער מיין געלט מיין געלט א מענטש כאפט זיך נישט אז ער איז על שלשלת און נאך א טאג מארגן מארגן גייט ער מארגן גייט ער קערן פון די קינדער מארגן איבערמארגן עס גייט אריבער א יאר א יאר די קינדער גייען די קינדער גייען די קינדער פילן דאס, טאטע נישט אינטערסירט אין מיר די געלט די געלט די געלט די געלט.

מען הייבט אן בבא קמא און מען ענדיגט בבא קמא, מען הייבט אן בבא מציעא און מען ענדיגט בבא מציעא, מען ענדיגט נאך צוויי מסכתות די יאר, איבער א יאר, סאו יעדן טאג א דף גמרא, יעדן טאג אביסל חומש, אביסל משניות, אייבערשטער העלפן, אייבערשטער העלפן, אייבערשטער העלפן. געלט, קוק וואס די משנה זאגט, נישט אז ס'האט נישט, איך גיי זוכן עפעס א זאך וואס וואס גייט זיין, איך גיי מיין פיוטשער, וואס די פיוטשער איז, קומען אין בית מדרש אנטון תפילין, דו ווייסט ווען א מענטש זעהט זיך ביי די פופציג יאר, ביי די זעכציג יאר, ביי די זיבעציג יאר, ער ווערט אזוי צופאטשט אין פנים, ווי איז מיין, ווי איז מיין חלום, איך האב דאך אוועק געגעבן מיין גאנצע לעבן, איך האב גארנישט, אה.